היינטיגע פרק לערנען אונז די נחלות, די גורל וואס יהושע בן נון האט געמאכט פאר די איבעריגע זעקס שבטים, אדער בעצם די זעקס פון די זיבן וואס אונז האבן יעצט געלערנט. דאס הייסט אונז האבן געלערנט ווי צוויי און א האלב שבטים האבן גע'ירש'נט אין ארץ ישראל פון יהושע בן נון, צוויי און א האלב האבן שוין גע'ירש'נט פון משה, רש י רופט דאס נחלת חמשה על פי די מדרש, נאכדעם איז דא נחלת שבעה וואס דאס זענען די אנדערע זיבן שבטים וואס ס'בלייבט איבער וואס זיי זענען, בנימין, שמעון, זבולון, יששכר, אשר, נפתלי און דן, זיי דארף מען נאך רעכענען און לכאורה לויט ווי ס'קומט דא אויס האט מען זיי נאכנישט כובש געווען, מען איז דא מחלק פאר'ן כובש זיין, די רמב ם זאגט פארוואס האט יהושע בן נון דאס געטון, ס'האט א הלכה'דיגע משמעות כדי אז דא אזוי זאל עס נישט הייסן הייסן קיין כיבוש יחיד, מיט דעם וואס יהושע איז עס איז כאילו צעטיילט דאס הייסט עס א כיבוש יהושע, הגם שפעטער גייט יעדע איינער שבט אדער געוויסע שבטים עקסטרע כובש זיין. הייסט שוין כיבוש יחיד וואס דעמאלטס האט נישט קיין קדושת ארץ ישראל נאר דורך דעם האט עס אמת'דיג קדושת ארץ ישראל מצד יהושע בן נון. איז אונז האבן געלערנט אין די פריערדיגע פרק די נחלה פון בנימין וואס דאס זענען שטעט וואס זענען געווען צווישן יהודה און יוסף דאס איז האבן אונז געלערנט שוין פרק י ח. פרק י ט גייט ווייטער ויצא הגורל די צווייטע גורל ס'הייסט די צווייטע פון די זיבן פון שמעון זבולון יששכר אשר נפתלי דן און די שכל דערפון איז אז די גורל השני איז כאילו לויט די פשוט'ע פשט מ'האט צוטיילט ארץ ישראל וואס מ'האט געשמועסט אין לעצטע די פרק מ'האט געשיקט שלוחים אויסגעטיילט ארץ ישראל קודם אויף זיבן ליידיגע חלקים כאילו לויט לפי עפעס א חשבון פונקטליך וואס די חשבון איז איז ווייס איך נישט ס'איז קאמפליצירט אבער געמאכט עפעס א חשבון צוטיילט אויף זיבן חלקים נאכדעם געמאכט א גורל וועלכע חלק זאל גיין פאר וועלכע שבט איז מילא די ערשטע האט באקומען אפשר די בעסטע ס'איז דא אביסל א חילוק חילוק געווען צווישן די מענטשן האבן פארשידענע פרעפרענסעס דער וויל דער האט מען געמאכט א גורל ווער ס'זאל באקומען וואס און דאס איז די גורלות וואס אונז רעכנט דא אויס און ארויסגעקומען אין שילה האט מען געמאכט לפני ה' בגורל בשילה אזוי די פסוק פירט אויס סך סוף פון די פרק ס'געווען מיט די אייבערשטער'ס שטעמפל כאילו פון די קדושת השכינה פון שילה דאס האט געגעבן די גורל פון די אלע זיבן שבטים אזוי ווי אלע גורלות און ספעציעל אין די פרק וואס אסאך זאכן שטייען בקיצור און ס'איז נישט קלאר בכלל וועלכע שטעט מען רעכט רעדט פון ווי אזוי פונקטליך ארבעט די גבול ס'דא אסאך קשיות און ממילא דא זייער אסאך מהלכים די מפרשים ביז יעצט מער ווייניגער יהודה יוסף אפילו בנימין איז מער ווייניגער ס'איז דא פרטים וואס זענען נישט קלאר אבער מער ווייניגער ווייסן אזויפיל ווי זיי זענען ווען מ'גייט צו די נחלות וואס שטייען אין די פרק איז דא חלקים זבולון יששכר אשר וואס ממש מען ווייסט נישט ס'איז דא א מחלוקת מן הקצה אל הקצה אין די מפרשים בכלל ווי זענען די נחלות ממילא אונז וועלן נאר זאגן מער ווייניגער אז ס'איז דא אזא זאך אבער אפאר זאכן וואס עס איז זייער בולט די ערשטע זאך אז שמעון די צווייטע גורל שטייט ויהי נחלתם בתוך נחלת בני יהודה שמעון האט נישט באקומען עפעס א אייגענע גבול א אייגענע חלק פאר זיך נאר זייער אלע שטעט און די פסוק רעכנט דא אויס דרייצן שטעט נאכדעם נאך פיר שטעט וואס זענען שטאט שטעט פון שמעון זענען אלע ממש מובלע בתוך די נחלה פון יהודה, און ס'איז באמת א שווערע זאך צו פארשטיין לכאורה האט מען געציילט וויאזוי קען זיין אז ס'איז געבליבן חלק, די פסוק זאגט אויך כי היה נחלת יהודה רב מהם, ס'הייסט אז די חלק וואס מען האט געלערנט פריער האט מען געגעבן פאר יהודה, געווען באמת צו גרויס, יהודה האט נישט געדארפט אזא גרויסע חלק, נאך געווען ליידיגע שטחים ליידיגע שטעט וואס שמעון האט געקענט נעמען, זענען טאקע געווען ביהודה, און אויף דעם ווי יעקב אבינו זאגט אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל זאגט רש"י ס'הייסט אז זיי, שמעון און לוי, לוי ווערט געלערנט שפעטער, וואס שמעון האט נישט קיין אייגענע נחלה נאר כולו בתוך נחלת. יהודה נעמט ער אבער בעצם דאס זענען זיינע אייגענע שטעט, שפעטער גייען מיר זען אויך אז שמעון האט גענומען נאך שטעט, דאס שטייט שפעטער אין תנ"ך, אנדערע פלעצער דאס איז שוין נאך א חלק פון דעם. נאך שמעון רעכנט אויס די פסוק זבולון, און דא איז דא עפעס אן אינטערעסאנטע זאך, כ'בין נישט קלאר, געווענליך האבן מיר עס געלערנט ס'איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא די שטעט און ס'איז דא די גבולות, יא אזויווי א ליין פון גבולות נעמט ארום די שטעט, למשל ביי שמעון איז נישט שייך דאס ווייל ער האט נישט קיין ליין ער האט בעצם שטעט נאר אין די ליין פון יהודה דא ביי זבולון און אלע ווייטער איז עפעס א דא האבן מיר א קאנפיוזשן צו דאס צו מען מיינט בכלל א שטאט צו מען מיינט א ליין איך האב מיך מחשבות אויף דעם אבער ס'איז נישט קלאר אבער על כל פנים דא זעט מען אז ס'דא שטעט דרייצן שטעט פון זבולון און די גבול ער רופט עס אויך א גבול די זעלבע זאך יששכר איז דא עפעס א גבול און ס'איז דא אויכעט שטעט די זעלבע זאך אשר איז דא א גבול און שטעט די זעלבע זאך נפתלי איז דא א גבול און שטעט און די זעלבע זאך דן איז דא א גבול און שטעט איין זאך אנדערש דן איז דא א חידוש וואס מ'אויכעט מ'דארף לערנען שפעטער אבער דן האט באקומען א געוויסע גבול אבער ס'שטייט ויצא בני גבול דן מהם שפעטער האבן זיי געירש'נט נאך א פלאץ בלשם ס'הייסט דן בעצם וואס מ'לערנט אין ארץ ישראל חלק דן וואס איז געווען אין דרום דארט ווי מ'רופט היינט דן אין בני ווי בני ברק איז תל אביב דאס איז די געגענט פון דן אבער שפעטער אבער דן איז נישט געווען גענוג פאר דן אדער עפעס איז נישט געווען גוט דארט און זיי געגאנגען אויך צו א פלאץ וואס לשם לשם איז גאר אויבן וואס מ'רופט דן מדן ועד באר שבע די מערסטע צפונ'דיגע פלאץ אין ארץ ישראל האבן זיי דאס פלעגט הייסן לשם און שפעטער האבן זיי עס גערופן דן כשם דן אביהם דאס איז א צווייטע כיבוש וואס דן האט געמאכט לכאורה איז עס נישט פון די גורל פון יעצט נאר נאך א זאך וואס שטייט שפעטער און די פסוק שרייבט עס דא פשוט מ'זאל וויסן אז ס'זאל נישט ווערן צומישט אז זעהן דן איז דא און דן איז דארט זאלסטו וויסן אז ס'דא באמת צוויי חלקים פון נחלת דן און שוין ויכלו לנחול את ויכלו לנחול את ויכלו לנחול את ויכלו און חוץ פון דעם נאך איין נחלה וואס מ'האט געגעבן פאר יהושע בן נון א נחלה עיר אשר שאל האט געבעטן עפעס א שטאט דעם ער האט זיך פארליבט אין עפעס א שטאט ס'איז תמנת סרח בהר אפרים און דארט האט יהושע בן נון'ס פריוואטע משפחה נחלה געווען און זיי גייען לערנען אין סוף ספר אז דארט איז יהושע בן נון באגראבן אויכעט געווארן דאס איז די נחלת פון יהושע בן נון.